די היינטיגע שיעור מיטן נאמען ווערטלעך און לייכטקייט אין שטוב, ס'איז א שמועס פאר מענער, פרויען קענען עס אויך הערן, ס'קען אויך זיין אינטערעסאנט פאר פרויען, און ס'איז איבער די נושא פון אריינברענגען ווי אזוי אריינצוברענגען אדער בכלל די וויכטיגקייט די חשיבות די די ווערט פון אריינברענגען לייכטקייט אין שטוב, ווערטלעך וכדומה. פארשטייט זיך אז אונז מיימיר נישט דא צו רעדן פון שחוק וקלות ראש וואס. איז פשוט א נישט גוט און א פראבלעם פון אפילו גמרות און ס'איז דברים פשוטים ביותר, אבער וואס אונז וועמיר יא רעדן איז די פשוטע שימת לב צו לייגן קאפ צו פון צייט צו צייט אריינברענגען ווערטלעך און בכלל האבן א לייכטקייט און ס'איז בעיקר נוגע פאר מענטשן וואס בטבעם האבן זיי מער א ערנסטקייט מער א ישוב הדעת מער א משכמו למעלה'דיגע סארט ערנסטע צוגאנג צו לעבן, און אריינברענגען, געדענקן צו אריינברענגען ווערטלעך, יומער, לייכטקייט אין שטוב מיט די פרוי, מיט די קינדער, אבער לאמיר רעדן לגבי די פרוי, קען זיין וויכטיג און הילפבאר. וואס איז די נקודה? איז דא אפאר נקודות, ס'דא איין נקודה אז א פרוי, אויב א פרוי איז אין שטוב אסאך, אדער גייט נישט אין די ארבעט, און איז אין שטוב אפילו זי גייט אמאל איינקויפן, איז די די טאג טעגליכע רוטין, די טאג טעגליכע סדר היום, איז איז גאנץ טרוקן, ס'איז גאנץ די זעלבע, און דער מאן איז דער וואס קומט פון אינדערויסן, און וואס וואס ער זאל נאר טון, סוף כל סוף קומט ער פון אינדערויסן, ער האט די מעגליכקייט, אדער על כל פנים ער ער ער. זאל זען צו ברענגען א פרישקייט, א לייכטקייט אריינברענגען אין שטוב. איז דאס איין נקודה אז א מאן קען אריינברענגען א לייכטקייט פון אינדרויסן, א ווערטל וואס ער האט געהערט, א לייכטע געדאנק וואס ער האט מיטגעהאלטן. דא נאך א נקודה, אז ווערטלעך און לאכן ברענגט נענטער, ס'איז עפעס וואס מען טוט נישט מיט קיין מיט קיין. שונאים, ס'איז מ'טוט עס נישט מיט קיין מענטשן מיט וועם מ'איז נערוועז, מיט וועם מ'האט טענות, איז די עצם זאך אז מ'האט א געלעכטער, א שטיקל לאך, א פרייליכע געמיטער, א, איז די לייכטקייט איז עפעס וואס איז עפעס וואס ברענגט נענטער. און נאך מער פון דעם, איינע פון די שוועריקייטן וואס אונז האבן אין לעבן, ווי נאר לעבן ווערט פילער און און מער פארנומען, איז דא געוויסע סטרעס, לעבן האט סטרעס, די רילעישאנשיפ אליינס האט סטרעס, לעבן האט סטרעס, און לייכטקייט האט א נאטור, ווערטלעך, יומער האט א נאטור אז ס'דיפיוזט, ס'לאזט אויף סטרעס, איז ווען א מענטש ברענגט אריין א ווערטל, א געשמאקע, עפעס וואס מאכט א שמייכל, עפעס וואס מאכט א לאך, א שמייכל, איז וואס איז גורם איז אז די אמאונט פון סטרעס וואס איז געווען דארט פאלט אראפ, ס'איז שוין נישט די זעלבע, איז דאס איז א מורא'דיגע טובה פאר די רילעישאנשיפס, א מורא'דיגע. חסד, ס'איז א העלפפול זאך, ס'איז ס'איז גוט ווען מ'איז אין חיי יום יום און ס'איז דא סטרעס, און מ'ברענגט אריין ווערטלעך און ס'מאכט ס'מאכט בעסער. סאו יעצט אז אונז האמיר ארויסגעברענגט די חשיבות, די ווערט, די גוטסקייט פון אריינברענגען ווערטלעך, לאמיר צולייגן דא צוויי נקודות. איין נקודה איז פארשטייט זיך וויבאלד מ'האט געשמועסט מער אנהייב אבער לאמיר יעצט רעדן פון די אנדערע זייט, ווערטלעך זאלן נישט זיין חוזק געמאכט פון מענטשן, און לשון הרע, און דאס איז טאקע א שווערע נקודה וואס מ'דארף אכטונג געבן צו נישט צו נכשל ווערן אז מכח די רצון פון לצנות פון ווערטלעך זאל מען צוקומען צו מאכן לצנות פון די נישט ריכטיגע זאך און צוקומען צו אפלאכן פון זאכן וואס איז ראנג און דאס איז איין נקודה. די צווייטע נקודה וואס איז מער נוגע די מאן צו זיין ווייב איז. וואס קען געשען איז אז די פרוי רעדט זיך אפ און די מאן נוצט די כח פון ווערטלעך אלס א ריספאנס, ווען דאס איז בכלל נישט גוט. די וויכטיגסטע זאך וואס א פרוי דארף, און דאס מוז א מאן צושטעלן, עכ"פ, די ווערטל טאר נישט זיין אויף דעם חשבון, איז אפלאכן פון די פראבלעם. איז דאס דארף ווערן גענומען מיט די גאנצע ערנסטקייט. נאכדעם אדער צו דעם קען קומען א ווערטל, אדרבה, ס'העלפט פאר די פרוי צו, אבער ס'אלץ נאכדעם וואס די מאן האט דערהערט און געגעבן די עמפעטי און זיי האבן מאריך געווען אין אנדערע שמועסן. פארשטאנען די חומר הדברים וואס פון די פרוי, יעצט קען קומען א ווערטל, אדרבה יעצט איז די צייט פאר א ווערטל, יעצט איז די צייט פאר אנדערע דברי חיזוק און השקפה און מוט און התחזקות און אויך א ווערטל, ממילא וואס אונז האבן דא געשמועסט איז אזוי, ווערטלעך און לייכטקייט, יומער, האט פלאץ אין לעבן און אין רילעישאנשיפס, ס'איז וויכטיג. בפרט ווען א פרוי וואס איז אינדערהיים, ס'איז דא א געוויסע טרוקנקייט, א געוויסע רוטין וואס פארט די זעלבע, דער מאן וואס קומט פון אינדרויסן קען אריינברענגען די לייכטקייט, די פרישקייט, די. און ס'איז אויך עפעס וואס ברענגט פשוט נענטער, און ס'איז אויך עפעס וואס לאזט אויס די סטרעס וואס איז זייער א וויכטיגע זאך, נוצטס געזונטערהייט, הצלחה רבה.